אקעי. סאו יעצט איז יא עס ארבעט. לאמיר זעהן. קיינער איז נישט דא סאו כ'קען רעדן צו זיך אליין. און ממשיך זיין אונזער סדר פון ערב שבת. פון רעדן וועגן די פרשה פון די וואך און אזוי ווייטער.

און באופן כללי איז עס מ'האלט אין די ספר ויקרא וואס איז די ספר פון קדשים וטהרות באופן כללי נאט סאמטינג דעט ווי נאו אבאוט אר קעיר אבאוט אר פרעקטיס טו מאטש סאו איך וויל אזוי ווי נארמאל איך איי יוזשעלי יוז די קשיא עז א תירוץ. אזוי ווי אין אלע זאכן אין לייף און אין אלע זאכן אין די אין די סארט זאכן אפשר וואלט מען געדארפט לערנען עפעס אנדערש קען זיין די תירוץ אלוועיס די איזי וועי אוט לערן נישט די פרשה פון די וואך לערן פרקי אבות לערן איך ווייס וואס וואטעווער יו וואנט סאמטינג דעטס מאר אינטערעסטינג באט דעטס די איזי וועי אוט און אלוועיס די נאן איזי וועי אוט איז סעינג דעט די קשיא איז א תירוץ די.

א פיקטשער פון עפעס א קאנצעפט וואס הייסט א מסכתא איז דא עפעס א ענין אין הלכות כ'ווייס וואס וואך און ער קען פארשטיין ער פארשטייט אלעס ווי איין ווי אויס ער פארשטייט די גאנצע ער האט א גאנצע פיקטשער און ס'איז אבער אין די וועג וויאזוי ס'איז אין די אין די עקשועליטי עס נעמט זייער א לאנגע צייט וואס די.

און דער קאצקער רבי האט געזאגט ער פארשטייט נישט דוד המלך האט גענומען זיבעציג יאר צו זאגן תהלים און דו ווילסט זאגן די גאנצע זאך אין איין טאג, און וואט הי מינס איז אפקאורס אפטער דוד המלך האט געזאגט תהלים איז דא אזא ספר מען קען עס לערנען אין א טאג און מען קען זאגן אין א טאג און עס לערנען אפשר אין אפאר חדשים אפילו בעיון די גאנצע זאך, אבער די עקשועל השגה פון עס, די עקשועל דזשאדזשמענט אויף עס, די עקשועל זעהן די זאך וואס ער רעדט פון וועגן תהלים האט אמת'דיג גענומען דוד המלך זיבעציג יאר און פאר יעדע איינע אין די זאכן וואס ווילן עקשועלי פארשטיין נעמט עס זיבעציג יאר נעמט עס.

באט די טאלק איווען איף יו טינק אבאוט איט אבוויעסלי מעי בי דער וואס א נס וואט העפענד אין וואן סעקאנד באט דעט נס די וועי איי ריעד איט אלוועיס איז דעט די סטארי ווי קען טעל די סטארי אין וואן דעי ווי קען זאגן די גאנצע תהלים פון דוד המלך פון זיבעציג יאר קען מען זאגן אין דריי צוויי שעה איך ווייס ווילאנג ס'נעמט צו זאגן תהלים אבער די אין עקשועלטי איט טעיקס סעווענטי יערס איט טעיקס מאטש לאנגער ענד דיס מאטש לאנגער איז איז איז די איז די לייק די מאשין די וועי איטס מעיד די וועי די וועי אלל אוו דיס די סטארי די גדלות סטארי וואס איז.

אין די ענד, אקעי, טוה מיר גארנישט. און מען פרעגט אלעמאל אזא קשיא, נעילת החג, און וואס, וואס גייט מען טון ווייטער, וויאזוי גייט מען נעמען די פסח ווייטער, וואס טוט מען, און וואטעווער תירוצים מען גייט האבן, מען גייט מקיים זיין די רמב"ן, בארדיטשובער רב, עד שתחפץ, מאכן עפעס א קבלה, עס האלט נישט. איט דאזענט ווארק. און די ריזען איט דאזענט ווארק קאוז איטס ריעלי נאט נאט סופאוזד טו ווארק לייק דעט. דער איז נאו סאטש א טינג. און עס איז נישטא אזא זאך אז, דער, דער, ס'איז נאר די מעשה וואס מען פארציילט עס איז כאילו אין איין, אין איין טאג. די מעשה קען מען פארציילן אין איין טאג, נאכדעם. דאס האט מיר שוין געהאט זיבעציג יאר, נאכדעם וואס עס איז געווען א גאנצע פֿיר הונדערט יאר אין מצרים צו וואטעווער לאנג עס איז געווען, נאכדעם קען איך עס זאגן אין איין נאכט די מעשה, אבער די עקשועל זאך נעמט נישט, און און ווען איך זאג אז די אריז"ל זאגט, און עס איז מדויק אין די אריז"ל און די רש"ש איז מאריך מער, אז יעדע יום טוב איז דא א יחוד און ס'איז דא א הולדה, אויב ס'איז דא א יחוד אויב ס'איז דא א.

שבת און מילה ס'איז תשעה ירחי לידה וואטס די וואטס און אסאך מענטשן פרעגן די קשיא ס'איז נישט אמת עס איז עכטע קשיא אבער איך מיין די על דרך דרוש איז א קוועסטשען וואטס תשעה ירחי לידה דואינג אין דיס אין דיס אחד מי יודע וואס רעדט זיך פון אזעלכע שיינע הייליגע זאכן נאר די איידיע איז תשעה ירחי לידה איז רעפרעזענט אז די ווילסט האבן עשרת הדברות די ווילסט האבן שמונה ימי מילה איט דאזענט טעיק עיט דעיס איט טעיקס ניין ניין מאנטס עט ליעסט ניין מאנטס איז א נאר אזויווי א משל צו זעהן א משך זמן ווילסטו מאכן א עכטע קינד ווילסט מאכן א עכטע לייוו טשיילד.

ווען מען רעדט פון די אלע שיינע מעשות וואס מ'האט פארציילט, ס'איז דא איין גאט, און ס'איז דא צוויי אבות, צוויי לוחות, ס'איז דא די אלע זאכן, ערגעץ אינמיטן איז דא תשעה ירחי לידה, און תשעה ירחי לידה איז לייק אזוי ווי די ספירת העומר פון די אלע זאכן, תשעה ירחי לידה זאגט אז גארנישט פון די אלע זאכן זענען אמת'דיג אין איינס אדער אין צוויי אין זעקס, עטליסט ניין חדשים האט גענומען צו כאפן אז ס'איז דא אחד אלוקינו שבשמים ובארץ און ניין חדשים איז נאר אויף איין פרט, אויב דו ווילסט מער זאכן איז ניין חדשים פלאס ניין ניין מאל נאך ניין חדשים, ניין יאר אדער ניינצען יאר. דער רבי ר' מיילעך האט געזאגט אז.

די די מיה איבער די מיה די צייט וואס ס'נעמט און עווריטינג טעיקס מאטש לאנגער דען אין די עקשועל ווען יו לוק אן און ווען יו ליוו אין די עקשועל לייף די די משה רבינו אדער דוד המלך וואס משה קעלט אהרן סענדער דוד וואס האט געזאגט קאצקער רבי דעיר מאסט אוו דעיר לייף וואס ווערי בארינג וואס ווערי יעדן טאג נאך א נאך א.

די ביאת שמש, דעמאלטס איז א נייע טאג, דעמאלטס מעדזשיקלי, כאילו דזשאסט די וועיטינג טיים איטסעלף איז כאילו אסאך כפרה, און מענטשן, אסאך מאל טראכט איך וועגן דעם, איך רעמבל אביסל, ס'איז דא מענטשן זאגן די צייט איז מכפר אויף אלע עבירות, ווען איינער האט געזינדיגט, דער תניא זאגט רעדט וועגן דעם אין איינע פון זיינע הדרכות אויף בטישים, מ'זאל טראכטן וועגן דעם אז א מענטש זינדיגט, צו זאגסטו ער האט געזינדיגט אדער ער האט נישט געווארן עפעס פילט ער שלעכט, אקעי.

ווען יעס יו קאוד מעיק דיס תניא'ס חשבון אז עווריטינג איז ווערי בעד ביקאוז עז איף דיס סעקאנד יו סין באט אלסא עז איף דיס סעקאנד משיח איז געקומען איז אלסא אלסא טאטעלי טאטעלי גוד איי טינק גאדס טיים סקעיל איז אין סאם סענס איז שארף אזוי ווי מען קען לערנען תפלה למשה אקעי אונז זענען גארנישט ס'איז דא א גאנץ אנדערע שארפע טיים סקעיל ס'מאכט ס'מבטל די מענטש. אבער ס'איז דא אויך איצט אז ס'איז עס גיבט יא די סטארי אזוי ווי איך זאג אונז קענען לעבן אין די ווי גאולה פון פסח אבער די ריעליטי איז אז די צייט איז האט אמת'דיג א עכט א כח מכפר צו זיין די פאקט אז ס'ווערט א נייע טאג ס'איז אמת'דיג א נייע עולם ס'איז אמת'דיג א נייע חדשים לבקרים רבה אמונתך וואס אונז זאגן אינדערפרי. אז אז אייבערשטער כאילו איך וואלט געקענט צונעמען דיין נשמה און האט נישט צוריק געבן כאילו האט אונז מוחל געווען ס'איז א אמת'דיגע זאך ס'הייסט די שטיקל צייט די שטיקל טאג וואס איז דא היינט וואס איז א נייע טאג איז חדשים לבקרים רבה אמונתך ס'איז ס'ווערט א נייע טאג און די נייע טאג איז נאך נישט געזינדיגט יענע שטיקל זמן האט נישט געזינדיגט יענע שטיקל זמן האט נישט די פגם און די און די אזוי ווי איך זאג געהאט טומאה און און מילא די אלע זאכן די אלע זאל אויף אלע טומאות ווען זיי ציילן טעג מוז ער ציילן טעג ווייל די טומאה די עקשול זיין סטאק אין א טאג איז א שטיקל טומאה און די טהרה איז נאכדעם וואס מען קריגט א נייע טאג וואס מען קען דורכגיין זיבן טעג ס'איז א גאנצע סדר פון טעג קען זיין א גאנצע וואך עס קומט צו א נייע סדר פון טעג ס'א נייע און דארט איז נישט דא דארט איז נישט דא די סטאקנעס אין די טעג און מען טרייט צו גיין א גאנצע צייט איבער די איבער די זמן טרייט צו גיין צו אזוי ווי שבועות און תספרו חמישים יום. איז וועגן דעם אבער אבער די אלע אבער די אלע טעג וואס מען ציילט זיי אליינס ווערן מצטרף ווערן מצטרף צו די צו די תכלית ווערן מצטרף צו די שבועות צו די תספרו חמשים יום אזוי ווי דאס האב איך געזאגט די מדרש וועגן שחורות כעורב וואס איך וויל ענדיגן מאריך זיין די מדרש אין שיר השירים. דא זאגט ער שטייט ראשו כתם פז קווצותיו תלתלים שחורות כעורב עס דא א עטליכע פירושים וואס מיינט שחורות כעורב און די איין פירוש וואס רש"י ברענגט כמעט אין אנכי השם אלקיך איז אז ס'איז דא א גילוי פון די אייבערשטער האט זיך מתגלה געווען ביי יציאת מצרים מיט שווארצע האר אזוי ווי ער זאגט א בחור איש מלחמה השם איש מלחמה דאס הייסט שחורות כעורב דאס איז די ביוטי אוו יוט די פאוער אוו יוט ער איז אן איש מלחמה ער איז זיך לוחם און און און. אזוי ווי איך זאג מיינט עס אז עס הייסט ווען די מענטש דארף חלה אין די אין די אין די פלאץ וואס פירט אן די פלאץ וואס יעדן טאג ער בויט זיך עפעס ס'איז שחורות כעורב ס'הייסט עס האט א געוויסע תוקף תוקף האט א געוויסע יוטפולנעס האט א געוויסע פאוער און ס'איז אבער ס'איז אויך נישט ס'איז נישט קיין גדלות עס איז און שפעטער ווען די אייבערשטער איז געקומען צו הר סיני און געזאגט זקן מלא רחמים וואס מיר טוען שבועות וואס עס הייסט אז כאילו ווען שבעים שנה שוין אז. שבועות אין א אין א פלאץ זאגט ער אז איך בין דער אנכי השם אלקיך וואס הייסט פשט אין חומש ממש איך בין די זעלבע פון שחורות זאלסט נישט מיינען אז ס'איז אז די פרט די צד די למנות ימינו כן הודע אז דאס איז איין זאך און די אלף שנים בעיניך דאס איז א צווייטע זאך ניין די אלף שנים בעיניך ווערט ווערט געבויט פון למנות ימינו כן הודע אני הוא וואס איך בין געווען גיבור איש מלחמה אני הוא וואס איך בין זקן מלא רחמים ס'איז נאר די זעלבע האר וואס איז געווארן ווייס נאר א אנדערע הסתכלות נאר א גרעסערע הסתכלות אויף די זעלבע זאך.

אין די ענד וועט ער נישט באקומען קיין תורה ווייל ס'איז מוז מען מוז מען מוז קענען האבן די אלע שחורות מען מוז קענען האבן די אלע טומאות די אלע די אלע זאכן די און נאכדעם די מדרש די שארפסטע קילער שטיקל מדרש וואס דער זאגט איז אויף אויף די אויף די תורה אליינס ס'איז דא פרשיות של תורה זאגט די מדרש וואס זענען שחורות כעורב אזוי ווי פרשת הזב והזבה וואס מ'לערנט די וואך.

קען נישט ווערן אן דעם. און ס'איז מצטרף, ס'איז כאילו אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי אין די קשר פון די אלע פשטים איז כאילו אזוי ווי יעדע זאך האט א האט אנדערע פאסעטס, ס'הייסט א די תלמיד חכם די בצעירותו וואס ער גייט לערנען תורה און ער איז משחיר עצמו און ער איז זיך מתאכזר, ער איז אליינס די נשמה די מקביל פון די פרשה אין די תורה וואס עס רעדט זיך פון די. פון די פרשיות אין תורה פון טומאה, און די טומאה אליינס איז מקביל צו די אייבערשטער וואס איז איז דא א הנהגה וואס איז דא א ספירה וואס איז גלות און קטנות און זעיר אנפין וואס איז גיבור איש מלחמה, ס'איז אלץ די זעלבע, ס'איז אלץ צדדים פון די זעלבע זאך, דאס דאס דארף מען זייער גוט פארשטיין, די מדרש איז אלץ פיקטשערס פון די זעלבע פיקטשער וואס זאגט שחורות וואס מ'איז מתאר די שיעור קומה פון שיר השירים קווצותיו תלתלים שחורות כעורב. ס'איז אלץ די אלע די אלע פירושים זענען אלע השתלשלות פון אלע צדדים פון די זעלבע פון די זעלבע זאך פון די זעלבע פון די זעלבע פוינט פון די זעלבע פוינט וואס אונז טרייען ארומצורעדן דא די די פוינט פון דאס שחורות שחורות כעורב און אויף דאס אויף דאס פון די שחורות פון די שחורות ווערט ווערט זקן מלא רחמים אויף שבועות פון דעם איז מען מקבל די תורה פון דעם באקומט מען ווען מען באקומט א רגע פון שבועות איז נאר איין טאג די זוהר זאגט ווייל

און דארט זעהט קען מען זעהן אז פאר א סעקאנד אויב א מענטש האט איז זוכה צו קבלת התורה שפירט פאר איין סעקאנד זעהט ער ווי אלעס ווי אלעס שטימט ווי אלעס קען זעהן אין אלף שנים ואין אחד כהם אעסמע אין איין סעקאנד זעהט ער ווי ווי אלע יעדן קליינע פרט פון שחורות אבער ביז דערווייל לעבן אונז דעי אין דעי שחורות כעורב און מען איז זיך מחזק אז דעי שחורות כעורב דאס איז א רעיב מלא און דאס איז. עס איז זיין איינע פון די האר יעדע יעדע טאג איז איין איין האר איז איין שטיקל האר פון פון פון גאט דעטס מיי דרשה פאר דיס וויק תזריע מצורע ענד האופולי וועט מען קענען האבן די טעם פון די ביוטי פון קווצותיו תלתלים שחורות כעורב און פון דעם קען מען זען די ביוטי פון זקן מלא רחמים שער ראשה כעמר נקא א גוטן שבת.